ברוך השם, מסכת יבמות, דף ע' עמוד א', דער אכטער פרק. זאגט די משנה, הערל, א כהן וועלכער איז נישט גע'מל'עט, די סיבה וואס ער איז נישט גע'מל'עט, ער טאר זיך נישט מל'ה זיין, ווייל מתו אחיו מחמת מילה, מען האט מל'ה געווען די ברידער און זענען געשטארבן צוליב די מילה, האבן מיר דאך געלערנט אז ס'איז געוועזן אזוי אויך שוין א חזקה טאר ער זיך נישט מל'ה זיין. וכל הטמאים, און יעדער כהן וואס איז טמא, לא יאכלו בתרומה, טארן זיי נישט עסן קיין תרומה. נשיהם, אבער די פרויען פון דירע כהנים, כאטש די כהנים אליין טארן נישט עסן קיין תרומה, אבער זייערע פרויען ועבדיהם און זייערע קנעכט יאכלו בתרומה מעגן עסן תרומה, ווייל די טייטש איז א כהן איז ער דאך, א כשר'ע כהן איז ער דאך, נאר ס'דא אויף אים א זייטיגע זאך, צי די ערלה צי די טומאה, וואס לאזט אים נישט עסן תרומה, אבער דעם דין פון א כהן האט ער, און א כהן מאכט עסן זיין פרוי און די קנעכט תרומה. פצוע דכא וכרות שפכה, די משנה וועט ווייטער זאגן וואס דאס איז, אזעלכע זיי זענען נישט מולד, איז זיי זענען אסור לבוא בקהל, איז הן זיי ועבדיהם און זייערע קנעכט יאכלו קענען עסן תרומה, ונשיהם אבער זייערע פרויען לא יאכלו קענען נישט עסן קיין תרומה ווייל זיי טארן דאך נישט נעמען מיט קיין פצוע דכא איז אפילו די קידושין זיי האבן געוואוינט מיט זיי פריער אבער ער האט ער יעצט געמאכט בביאתו האט ער איר געמאכט פאר א זונה ווייל נבעלה לפסול לה ואם לא ידעה אויב ער איז נישט געקומען אויף איר משנעשה פצוע דכא וכרות שפכה איז זי ער האט געהאט חתונה געהאט מיט איר פריער האט זי דאך האט זי דאך ער קען דאך עסן תרומה און זי קען אויך עסן תרומה ער האט איר נישט גע'פסל'ט בביאתו איז דעמאלט דער דין הרי אלו יאכלו קענען זיי עסן תרומה. איזהו פצוע דכא וואס מיינט מען פצוע דכא? כל שנפצעו הביים שלו אז ס'איז געווארן ווי מען זאגט צוריבן די ביים, ואפילו אחת מהן, אפילו איינס פון זיי, וכרות שפכה מיינט מען, כל שנכרת אז ס'איז געווארן פארשניטן צי איינגעשניטן הגיד, ואם נשתייר מעטרה, אויב ס'איז איבערגעבליבן פון דער עטרה העכער, לצד החוץ, אפילו כחוט השערה, א קליין שטיקל ווי חוט השערה, כשר, ווייל דאס וואס געפינט זיך פין דער עטרה עטרה ווערט אנגערופן די שטיקל פלייש וואס איז אביסעל העכער, איז פין דער עטרה און ווייטער רופט זיך עס נישט אן גיד, נאר דארט ווערט עס אנגערופן בשר, איז אויב ס'איז דארטן פעלט, דעמאלט הייסט ער ניט קיין כרות שפכה, מעג ער עסן דעמאלט תרומה. רשי, הערל כהן ערל שמתו אחיו מחמת מילה דער ב"ח איז אזוי א גורס כהן ערל נשיהם די פרויען פון כהן ערל ועבדיהם יאכלו דהא משום ערלות וטומאה צוליב דעם וואס דער כהן איז א ערל אדער איז טמא לא נפקי מכלל כהנים ווערן זיי דאך נישט אויס כהנים אלא נאר דאינהו גופייהו זיי אליין מחוסרי תקנתא, עס פעלט עפעס מען זאל זיי צורעכט מאכן זאלן קענען עסן תרומה, לכאורה דארטן א ערל, א ערל ער קען דאך דאס נישט, אבער פארוואס קען ער דאס נישט, ווייל ס'איז דא ווי מען זאגט א קראנקהייט וואס צוליב דעם שטארבט מען, לו יצוייר עס זאל קומען צו גיין צו זאגן אליהו און ער זאגט אז מען איז שוין אויסגעהיילט, וואלט מען געקאנט, פארוואס קען מען נישט? ווייל ס'איז דא א קראנקייט וואס לאזט נישט, אבער נישט ווייל די עצם מענטש איז אזעלכע מ'קען נישט. נשיהם של פצוע דכא וכרות שפכה לא יאכלו, קענען נישט עסן קיין תרומה, דשויה ער האט איר געמאכט חללה בביאתו, שהרי נבעלה זי איז געווארן נבעל לפסול לה, אויף דער רשי שטעלן זיך אלע און זיי זאגן וואס רשי זאגט דא חללה בביאתו דאס איז לאו דווקא, וואס איז די חילוק פון זונה ביז חללה? זונה ווערט אנגערופן אז אויב א פרוי איז געווארן נבעל לפסול לה צו אזוין פסול וואס איז אסור לבוא בקהל ווערט זי א זונה, חללה ווערט עס אנגערופן אז אויב ס'איז געוועזן נאר פסול כהונה, ריכטיג א זונה קאן ווערן א חללה, א זונה אז זי איז געווארן איז עס דאך מותר נאך צו ישראל, נאר ביי א כהן איז דא דער לאו וואס ער טאר נישט נעמען קיין זונה, איז אויב דער כהן נעמט א זונה איז דאך דאס א איסור כהונה, איז שוין דא דער לאו ווערט זי א חללה, אבער דא דער איסור פון פצוע דכא, דאס איז דאך נישט קיין איסור בלויז לגבי כהנים, שטייט דאך לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל השם, איז דאך דער איסור אויף אלע אידן, דעמאלט ווערט זי נישט קיין חללה, נאָר זי ווערט דעמאָלט אַ זונה. ואם לא ידעה לא בא עליה אחרי כן, והיתה נשואה לו, זי איז געווען זיין פרוי קודם לכן פריער, און דעמאָלט מעג זי עסן תרומה. יעצט האָבן מיר געלערנט כרות שפכה מיינט מען נכרת הגיד. ואם נשתייר מעטרה, שנחתך עס איז געוואָרן אָפּגעשניטן, מעטרה ואילך נישט צום צד הגוף, נאָר צו די צווייטע זייט כשר איז כשר, דהתם, דארטן, בישרא בעלמא איז נאר פלייש ולא גיד, שאין גיד, גיד איז נאר אלא מעטרה ואילך לצד הגוף, עטרה, וואס הייסט עטרה? שורת בשר, די שורה פון פלייש, המקיפתו וואס רינגלט ארום במקום המילה, בגובה, אין די הויעך, ושופע ויורד עד סופה, זעהט אויס פון די רש"י אז רש"י האלט אז עטרה איז נישט בלויז די טבעת, נאר די עטרה רופט זיך אן די גאנצע זאך. מיר האבן. גמרא, תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אמר ר' אלעזר, האט ר', אמר ר' אליעזר, האט ר' אליעזר געזאגט, מנין לערל שאין אוכל בתרומה, פון וואנעט ווייסן מיר אז א כהן וואס איז נישט געמל'עט טאר ער נישט עסן קיין תרומה? נאמר תושב ושכיר בפסח, ביי דעם קרבן פסח שטייט אז א תושב און א שכיר, תושב הייסט דער וואס זיצט ביי אים, א ארבעטער וואס איז א שטענדיגער, און שכיר איז א געדינגענער, שטייט אז ער טאר נישט עסן דעם קרבן פסח, ונאמר תושב ושכיר בתרומה, און ביי תרומה ווערט אויך דערמאנט תושב ושכיר, זאגן מיר אזוי, מה תושב ושכיר האמור בפסח, אזוי ווי תושב ושכיר וואס שטייט ביי פסח, ערל אסור בו, דער וואס איז נישט געמל'עט טאר נישט עסן קיין קרבן פסח, דאס שטייט דאך בפירוש דארטן, אף תושב ושכיר האמור בתרומה, דער תושב ושכיר וואס שטייט ביי תרומה, ערל אסור בו, א ערל טאר נישט עסן קיין תרומה, רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, אינו צריך, איך דארף נישט אפלערנען דעם דין ערל בתרומה עס גיין אפלערנען פון קרבן פסח, נאר איך האב א לימוד בתרומה אליין, הרי הוא אומר שטייט אין פסוק בתרומה איש איש, אין פסוק ווערט דארט דערמאנט איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב אז ער טאר נישט עסן קיין תרומה, זאגן מיר פארוואס שטייט א טאפל לשון איש איש, לרבות הערל, מרבה זיין דעם ערל, אז א ערל טאר אויך איז האט דעם זעלבן דין ווי טומאה אז ער טאר נישט עסן קיין תרומה, ווייל דער פסוק איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב ווערט דערמאנט נאך דעם ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים, איז כאטש עס שטייט קדשים אבער איך מוז זאגן אז מען מיינט תרומה, ווייל קדשים איז דער דין נאך הערב שמש טאר מען נאך נישט עסן מען דארף דאך ווארטן ביז מען ברענגט דעם קרבן. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט, רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר זאגט, פון וואנעט ווייס איך אז א ערל דער וואס איז נישט גע'מל'ט טאר נישט עסן קיין תרומה, נאמר תושב ושכיר בפסח, ונאמר תושב ושכיר בתרומה, ביי תרומה שטייט תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש, זאגן מיר מה תושב ושכיר האמור בפסח, איז ערל אסור בו, ביי פסח איז דאך אסור א ערל, אב תשב ע סוכא אום אב תרמא אור לא סבוי, דאס רופט זיך אן א גזירה שווה מאך איך, זאגט די גמרא מופנה, איך מוז זאגן אז ס'איז די ווערטער זענען מופנה אז עס זענען איבריג, ס'איז אזוי אמאל קען איך מאכן א לימוד פון איין ארט צו דעם אנדערן נישט ווייל איך האב איבריגע ווערטער, נאר ווייל ביידע זאכן זענען גלייך, זאג איך אז דער זעלבע דין וואס איז דא פארהאן איז דא אויפן אנדערע ארט, דאס רופט זיך אן א מה מצינו צו בנין אב, זאגט אבער דא די גמרא דא א קען איך דאס נישט אזוי אפלערנען, ווייל דא איז אזוי דער דין זאל דא זיין אזוי דער דין, נאר איך מוז צוגיין מיט א גזירה שווה ווייל איך האב א איבריג ווייל דער תושב ושכיר איז איבריג, דאי לא מופנה, אויב כ'וועל זאגן אז ס'איז נישט איבריג די תושב ושכיר, נאר איך לערן עס אפ א מה מצינו, אזוי ווי דער דין איז ביי פסח, אזוי דער דין ביי תרומה, איכא למיפרך קען איך אפפרעגן, ס'איז נישט גלייך פסח צו תרומה, פסח איז הארבער ווי תרומה. מה לפסח, ווייסט איר פארוואס ביי פסח איז דא א דין א ערל קען נישט עסן די קרבן פסח, שכן חייבין עליו משום פיגול ונותר וטמא, דאס האט אין זיך די חומרות ביי פסח, ס'גייט אן דערינען פיגול, פיגול הייסט אז מען טראכט בשעת מען טוט איינס פון די עבודות על מנת מען זאל עסן חוץ לזמנו, ווערט די זאך פיגול און מען טאר עס נישט עסן אפילו בזמנו, אדער נותר, ס'איז דאך א קרבן איז דא דארט די נותר, וטמא איז א, תוספות ברענגט אראפ דריי פשטים, אנדערע זענען נישט גורס דעם וטמא, ווייל ביי תרומה איז אויך דא א דין אז א טמא'דיגע מענטש קען נישט עסן קיין תרומה, זענען זיי נאר גורס משום פיגול ונותר, דאך זאגט תוספות קען מען גורס זיין וטמא דאך, ווייל ס'איז דא א חילוק, א טמא עסט תרומה קומט נישט קיין כרת, ווי איז אבער א טמא עסט קרבן פסח קומט כרת, אבער רש"י האט א אנדער גירסא שכן חייבים עליו קרבן חטאת, אז עס קומט א קרבן חטאת אז מען האט געגעסן פיגל בשוגג ברענגט מען א קרבן חטאת, מען האט געגעסן נותר בשוגג ברענגט מען א קרבן חטאת, מען האט געגעסן דער מענטש איז געווען טמא האט געגעסן בשוגג, אויב אזוי האט דאך נישט צו טון מיט תרומה, תרומה איז דאך נישט דא קיין כרת, און אז עס איז נישט דא קיין כרת איז נישט דא קיין קרבן חטאת. לאיי דער אמת'ן איז אפנויי מופנה, אז דער תושב ושכיר איז מיר איבריג, און אויב ס'איז מיר איבריג קען איך דאך נישט מאכן קיין פירכא, פארוואס האט מיר די תורה געשריבן די איבריגקייט? כדי איך זאל אפלערנען א גזירה שווה איינס פון אנדערן. וואס איז טייטש די ווערטער גזירה שווה? ס'א גזירה עס זאל זיין גלייך, כאטש מצד הסברה איז דא חילוקים וואס כ'זאל מחלק זיין, אבער די תורה זאגט ס'איז גלייך. פרעגט די גמרא, הי מופנה, וועלכעס איז איבריג? אי דתרומה וועסטו וועלן זאגן דאס וואס שטייט ביי תרומה תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש דאס איז איבריג מצרך צריכי איך דארף האבן ביידע אי דעם תושב אי דעם שכיר דתניא מיר האבן געלערנט תושב זה קנוי קנין עולם דאס וואס דער פסוק זאגט תושב, כהן ושכיר לא יאכל קודש, איז אין דעם ווארט תושב מיינט ער איז א איינוואוינער ביי אים, מיינט מען ער האט אים קונה געווען עולם ביז יובל, א עבד נאכדעם ער האט אפגעארבעט די זעקס יאר און ער וויל נישט ארויסגיין, שטייט דאך אין דער תורה ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם, איז תושב מיינט מען ער איז ביי אים א איינוואוינער אויף אסאך יארן, ער טאר נישט עסן קיין תרומה. שכיר, זה קנוי קנין שנים. שכיר מיינט מען יעדער עבד עברי וואָס ער גייט אַרויס ביי שש, נאָר אויף זעקס יאָר. אויב אַזוי איז דאָך שווער ויאמר תושב זאָל מען די תורה נאָר זאָגן אַז תושב, דער וואָס איז ביי אים דאָ אַ סך יאָרן טאָר נישט עסן קיין תרומה ואל יאמר שכיר, און דער שכיר וואָס איז נאָר אויף זעקס יאָר זאָל מען ניט שטיין ואני אומר, און איך קען דאך אפלערנען פון א קל וחומר, קנוי קנין עולם, דער וואס איז שוין רעדט זיין נאך די זעקס יאר האט ער שוין געארבעט, און ר'איז געווארן נרצע, און ער וועט זיין אסאך יארן, דאך אינו אוכל טאר ער נישט עסן קיין תרומה, קנוי קנין שנים ר'איז נאר אויף יארן, לא כל שכן, איז דאך אוודאי און אוודאי אז ער טאר נישט עסן קיין תרומה, איז דאך שווער וואס זאל נאר נישט שטיין דער שכיר, און איך וועל אפלערנען קנין שנים פון קנין עולם, איז דער תירוץ, אילו כן זאל מען נאר שטיין דער תושב, הייתי אומר וואלט איך געטייטש, תושב זה קנוי קנין שנים, תושב מיינט מען דער וואס ארבעט ביי אים זעקס יאר, זאל מען נאר שטיין תושב אליין וואלט איך געזאגט, ווייל ער איז נאר דא ביי אים אויף זעקס יאר, דעריבער טאר ער נישט עסן קיין תרומה. אבל קנוי קנין עולם, אבער דער וואס איז געווען א נרצע, וואס ער וועט זיין ביי אים ביז יובל, וואלט איך געוואלט מיינען אוכל, קען ער עסן תרומה, און יעצט אז איך האב ביידע, אז איך האב שכיר און איך האב תושב, איז דאך מיר שוין א סברא צו זאגן אז תושב מיינט מען קנין עולם, בא שכיר קומט מיר דער שכיר, ווייל פון דעם שכיר ווייס איך דאך שוין אז קנין שנים עסט נישט, ולימד און לערנט מיר על תושב שאף על פי שקנוי קנין עולם אפילו ער איז ביי אים א קנין אויף ע ע ביז יובל אינו אוכל עסט ער נישט קיין תרומה דאס רופט זיך אן בא זה ולימד על זה כ'זאל נאר האבן תושב אליין וואלט איך געזאגט מען מיינט קנין שנים נאר אויב איך האב שוין א אנדער ווארט וואס רעדט זיך שנים גייט שוין דאס ארויף אויף לעולם און ממילא דאך איז נישט איבריג דארף איך דאך האבן דעם פסוק וואס שטייט ביי תרומה, תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש, דארף איך דאך האבן לגופו. אלא זאגט די גמרא דפסח מופנה, דער תושב ושכיר וואס שטייט ביי פסח, דארט שטייט שכיר ותושב לא יאכל בו, דאס איז מיר איבריג. פארוואס? האי תושבֿ ושׂכיר דכתבֿ רחמנא בײַ פּסח מאַי ניהו װעמען מיינט די תורה אילימא װעסט װעלן זאָגן תושבֿ ושׂכיר ממש מע מיינט אַז ער איז אַ עבֿד עבֿרי װאָס ער איז אַ תושבֿ װאָס ער דאַרף אַרבעטן בײַ אים ביז יובֿל שׂכיר מע מיינט אַזעלכע װאָס ער אַרבעט בײַ אים זעקס יאָר זאָגט דער פּסוק אַז זײ טאָרן נישט עסן קיין תּרומה ווי קען דאס זיין? משום דהוה ליה תושב ושכיר, ווייל ער ארבעט ביי א צווייטן איד, איפטר ליה בפסח, ווערט ער פטור פון קרבן פסח, והא קיימא לן גבי תרומה, מיר ווייסן ביי תרומה ווען א איד האט א עבד כנעני, עסט ער תרומה, און ווי איז ווען ער האט א עבד עברי, צי ער איז קנין שנים צי קנין עולם, ווייסן מיר, דלא אכיל, ער מאכט אים נישט עסן קיין תרומה. אלמא זעען מיר דאך, לא קני ליה רביה, אז דער בעל הבית האט נישט קונה געווען זיין גוף, הכא נמי דא אויכעט, לא קני ליה רביה, דער בעל הבית האט אים נישט קונה געווען, און אזוי האט צו זאגן, ער רופט זיך נאך אן א ריכטיגער איד, מהיכי תיתי זאל ער נישט טארן עסן קיין תרומה. אלא, דאס ווייס איך אליין אז א תושב ושכיר קען איך נישט טייטשן עס גייט ארויף אויף א איד, נאר דעריבער האט מיר די תורה דאס געשריבן לאפנויי ס'זאל זיין איבריג כדי איך זאל קענען מאכן די גזירה שווה. ס'איז פארהאנען מופנה מצד אחד און מופנה משני צדדים, מופנה מצד אחד איז אזוי ווי דא ביי אונז אז ס'איז נאר פריי דער תושב ושכיר וואס עס שטייט ביי פסח, אבער דער תושב ושכיר וואס שטייט ביי תרומה איז דאך מען נישט איבריג, איז דא א מחלוקת אין גמרא, אנדערע זאגן אז ס'איז נישט קיין חילוק צו מופנה מצד אחד צו מופנה משני צדדים, שטענדיג איז עס א גזירה שווה, אפילו איך האב צו מאכן א פירכא, אבער די תורה זאגט מען זאל מאכן די גזירה שווה, איז למדים רופט זיך עס אן מען לערנט אפ ואין משיבין, דו האסט נישט קיין שום קשיא צו פרעגן, דאס איז א גזירה שווה. ס'איז דא א צווייטע מאן דאמר, אונזער רב לעזער האלט אז אויב איך האב א גזירה שווה וואס איז מופנה משני צדדים, דעמאלט זאגן מיר ס'איז למדים, איך לערן אפ ואין משיבין, איך פרעג גאר ניט אפ. ווי איז אבער אז ס'איז מופנה נאר מצד אחד, איז אויך למדים, איך קען אפלערנען. ווי איז אבער איך האב צו מאכן א פירכא, משיבין, טוט מען אפפרעגן, איי, איך האב דאך איבריגע צוויי ווערטער, פארנוץ איך זיי נישט אויף א גזירה שווה אויף א צווייטן לימוד. דער מקור פון דער מחלוקת איז. די גמרא זאגט לגבי דעם דין ביי א מצורע ווערט דערמאנט אז מען זאל געבן דעם דם האשם זאל מען געבן אויף דעם רעכטן פיס אויף דער רעכטן האנט על בוהן ידו הימנית, נאכהער שטייט די שמן ווערט אויך דערמאנט די דריי זאכן אז מען זאל עס געבן אויף דעם רעכטן. און א חוץ דעם ווערט דאך דערמאנט אין דער תורה אז מען זאל עס געבן במקום דם האשם, אויב די תורה האט מיר שוין געזאגט אז מען גיט עס במקום דם האשם, וואס זשע דארף מיר די תורה דערציילן יד הימנית, אוזן הימנית, רגל הימנית, זאגן מיר כדי אפצולערנען לגבי דעם דין קמיצה יד יד, צו מאכן א גזירה שווה אז קמיצה איז אויך יד ימין, און רגל לערן איך אפ אויף חליצה אז אז חליצה איז רגל ימין, און אוזן לערן איך אפ ברציעה אז דאס וואס שטייט ורצע אדוניו את אזנו במרצע מיינט מען די רעכטע, און רב לעזער זאגט אז חליצה בשמאל איז גוט. פרעגט אויף דעם די גמרא, פארוואס האלט רב לעזער חליצה בשמאל איז גוט? איך קען, ווייל איך קען אפפרעגן, איך קען נישט אפלערנען פון מצורע, מה למצורע שכן טעון עץ ארז ואזוב ושני תולעת, ממילא איז מצורע הארבער, איז מצורע מוז נאר זיין אויף דעם רעכטן פיס, אבער חליצה קען זיין אויפן שמאל אויכעט. נאכער פרעגט דאך די גמרא א קשיא, מיר טרעפן דאך אז רב לעזער האלט אז רציעה מוז זיין בימין, אויף דעם רעכטן אויער, פון וואנעט ווייסט ער די זאך? מוז איך דאך זאגן אז ער לערנט אפ פון א גזירה שוה, אויב אזוי אז ער לערנט עס אפ א גזירה שוה פון דארטן, זאל ער אפלערנען לגבי חליצה אויכעט, אויך פון דארטן א גזירה שוה. ענטפערט אויף דעם די גמרא אזוי, אז רבי אלעזר האלט עס דארף זיין מופנה משני צדדים, ביי אוזן איז מיר מופנה סיי דער אוזן וואס שטייט ביי מצורע, און סיי דער אוזן וואס שטייט ביי ורצע אדוניו את אזנו, ביידע איז מיר מופנה, און אויב ביידע זענען מופנה איז דאך למדין ואין משיבין, אבער דארטן ביי חליצה איז מיר נאר מופנה דער רגל וואס ער שטייט ביי מצורע, אבער דער רגל ביי חליצה איז נישט מופנה, דעריבער זאגן מיר דא לא קען איך אפפרעגן, פרעגט יעצט ביי אונז די גמרא, ואכתי מופנה מצד אחד הוא, ביי אונז דער תושב ושכיר איז דאך נאר מופנה דער תושב ושכיר וואס ער שטייט ביי פסח, אבער דער פון תרומה איז דאך נישט מופנה, ושמעינן ליה לרב אלעזר, מיר האבן געהערט רב אלעזר דאמר וואס ער זאגט, מופנה מצד אחד אז נאר איין זייט איז איבריג, למדין, טו איך אפלערנען? ווען קען איך אפלערנען? אויב איך האב נישט קיין פירכא ומשיבין, און אויב כ'האב א פירכא קען איך אפפרעגן, איז דאך דא א ביי אונז, קען איך דאך אפפרעגן, ווי איך האב פריער געפרעגט, מה לפסח שכן חייבין עליו משום פיגול נותר וטמא. ענטפערט די גמרא, כיוון דלגופיה לא צריך, נישט דעם תושב וואס שטייט ביי פסח דארף איך האבן, נישט דעם שכיר דארף איך האבן, האב איך דאך צוויי זאכן איבריג, שדי חד אלמד, איינס פון די צוויי איבריגע ווארף איך אלמד אויף תרומה וואס איך גיי תרומה אפלערנען, ושדי חד אמלמד, און איינס לאז איך איבער ביי דעם מלמד ביי פסח וואס גייט מיר לערנען אויף אנדערע, והוה ליה גזירה שווה מופנה משני צדדים, איז דאך שוין יעצט די גזירה שווה מופנה פון ביידע זייטן, פרעגט אויף דעם תוספות ס'איז דאך נישט קיין גזירה שווה, דו נעמסט איינע פון די צוויי ווערטער, דא א שטייט תושב און שכיר, לייגסטו איינס אוועק אויף די מאפע אויף תרומה, איז דאך גלייך ווי דא א שטייט תושב און דא א שטייט שכיר, איז דאך עס נישט קיין גזירה שווה, זאגט תוספות אז מען מוז צוקומען צו דעם תנא דבי רבי ישמעאל וואס ער זאגט דארטן ביי די נגעי בתים שטייט איין ווארט ושב הכהן ובא הכהן און איך לערן אפ א גזירה שווה זו היא שיבה זו היא ביאה כאטש ס'איז דאך אנדערע ווערטער נאר דער ענין איז דער זעלבער תושב איז א עבד און שכיר איז א עבד קען איך מאכן א גזירה שווה פרעגט די גמרא אויב ווידער אז דו זאגסט איך טו אפלערנען א גזירה שווה תרומה פון פסח, אזוי ווי פסח איז ערל אסור, אזוי ביי תרומה אי אויב אזוי מה פסח אונן אסור בו, א אונן דעם טאג וואס איז אים געשטארבן א מת טאר ער נישט עסן קיין פסח, איך לערן דאס אפ פון מעשר, ביי דעם ווידוי פון מעשר שטייט לא אכלתי באוני ממנו, מעשר דאך לייכטער פון קרבנות, זאג מיר מעשר דאך מותר מעשר שני צו ישראל אויכעט, זאג מיר מה דאך מעשר ס'האט אין זיך קדושה, און אבער ס'איז נישט אזוי הארב א ישראל קען עס אויך עסן, דא איז עס אסור באנינות, איז אוודאי און אוודאי קרבנות איז אסור באנינות, זאל איך יעצט אפלערנען פון פסח אזוי ווי פסח אונן אסור בו, אף תרומה אונן אסור בו, א תרומה זאל א אונן נישט טארן עסן, און מיר ווייסן ס'ווערט נישט דערמאנט אין ערגעץ אז א אונן טאר נישט עסן קיין תרומה, אמר רבי יוסי בר חנינא, אמר קרא שטייט אין פסוק וכל זר שטייט לא יאכל קודש, זאגן מיר זרות אמרתי לך, כ'האב דיר נאר געזאגט א זר טאר נישט עסן קיין תרומה, ולא אנינות, אבער נישט אנינות. פרעגט די גמרא, דו האסט דאך א לימוד צו זאגן נאר זרות, נישט עפעס אנדערש, אימא זאג ולא ערלות, נאר א זר טאר נישט עסן, אבער א ערל מעג יא עסן. זאגט די גמרא, ווי קענסטו אזוי א זאגן? הא כתיב תושב ושכיר, איך האב דאך א גזירה שווה פון תושב ושכיר אז א ערל טאר נישט עסן. פרעגט די גמרא, מה ראית? דו האסט א גזירה שווה מען טאר נישט, און דו האסט וכל זר, נאר זרות איז אסור, אנדערע זאכן איז מותר, ווער הייסט דיר טייטשן אז די גזירה שווה גייט ארויף א ערל איז אסור בתרומה? און די היתר גייט ארויף אז א אונן מעג עסן תרומה זאגט פארקערט די גזירה שווה קומט מיר זאגן אז א אונן טאר נישט עסן קיין תרומה און די וכל זר לא יאכל בו קומט מיר זאגן זרות אמרתי לך א זר טאר נישט עסן אבער א ערל מעג יא עסן זאגט די גמרא מסתברא דער שכל זאגט ערלות הוה ליה לרבויי, ערלות איז א ווייטערע זאך ווי אנינות, דאס דארף איך מרבה זיין, שכן מען טרעפט ביי דעם מיר קענען לערנען פינף חומרות, דא איז דא אין גמרא סימן מעשים, מעשים אליין איז צוויי זאכן ווי מיר וועלן באלד זען ווי די גמרא מפרשת דעם סימן, מעשים כרותים בדבר העבד, וואס איז דאס? מעשים איז מחוסר מעשה, א ערל אז זאל ווערן אויס ערל דארף מען עפעס טון, אבער א אונן דארף גארנישט נישט טון, עס גייט דורך די יום שמת לו מת ווערט ער אויס אונן. און נאך א זאך, ומעשה בגופו, מען דארף טון א מעשה אין זיין גוף מען זאל, אים פעלט עס אין גוף. נאך א זאך, וענוש כרת, אויב איינער איז זיך נישט מל'ה קומט אים כרת, אויב דער טאטע איז נישט מל'ה די קינד, איז נישט דא קיין כרת, דער כרת איז ווען ער ווערט גרויס און איז זיך נישט מל'ה. וישנו לפני הדיבור, אין די מצוה פון מילה איז געווען פאר קבלת התורה, אברהם אבינו האט זיך שוין מל'ה געווען, און נאך א זאך, ומילת זכריו ועבדיו מעכבת, ס'דא א דין ביי דעם קרבן פסח אז אויב איינער האט א קינד וואס איז נישט געמל'עט און ער איז ראוי מ'זאל אים מל'ה זיין, אדער האט א עבד צו מל'ה זיין, טאר דער טאטע צו דער אדון טאר נישט עסן דעם קרבן פסח ביז ער האט אים מל'ה געווען, אזוי שטייט אין פסוק המול לו כל זכר, מ'וועט מל'ה זיין דעם זכר וואס ליגט אויף אים מל'ה זיין, ואז יקרב שטייט נישט יאכל, עס שטייט ואז יקרב לעשותו, דעמאלט וועט ער קענען מאכן דעם קרבן פסח, ממילא איז דאך ווי מען זאגט עס איז דאך ערלות ווי מען זאגט א הארבערע זאך, איז א סברא צו זאגן אז דער איסור גייט ארויף אויף ערל. פרעגט די גמרא, אדרבה אנינות הוה ליה לרבויי, איך דארף בעסער זאגן אז אנינות איז אסור, שכן ישנה בכל שעה, אנינות זאל נישט פאסירן יעדן שעה. ווי איז אבער ביי מילה? א מענטש האט זיך איינמאל מל'ה געווען איז שוין איז שוין מל'ה געווען. ונוהגת, ס'גייט דאך אן די אנינות ביי אנשים ביי נשים, ביי מענער ביי פרויען, אבער ערלה גייט דאך אן נאר ביי אנשים. ואין בידו לתקן את עצמו, אנינות איז הארב, וואס אויב ס'איז די צייט פון אנינות האט ער דאך נישט קיין וועג ער זאל זיך פארריכטן, ווי איז אבער ערלה? ערלה קען מען אראפנעמען. זאגט די גמרא, ריכטיג, ס'איז דא געוויסע זאכן וואס ערלה איז הארבער, אבער הנך נפישין, ס'איז דא טאקע געוויסע זאכן וואס אנינות איז הארבער, אבער הנך נפישין, ביי ערלה איז דא מער זאכן. רבא אמר, רבא זאגט, בלא הנך נפישין, אפילו איך זאל נישט האבן די זאך וואס די זאכן פון ערלות די הארבקייט די חומרות זענען מער ווי די חומרות פון אנינות אן דעם אויך נמי לא מצית אמרת קען איך אויך נישט זאגן אז תרומה זאל איך אפלערנען פון פסח אז א אונן טאר נישט עסן און א ערל זאל מעגן עסן פארוואס ווייל אז א ערל טאר נישט עסן דעם קרבן פסח, שטייט דאך בפירוש ביי דעם קרבן פסח. דיע זאך אז אן אונן טאר נישט עסן די קרבן פסח, לערן איך דאך ערשט אפ פון ערגעץ אנדערש, אז איך האב א גזירה שווה, וואס די גזירה שווה גייט מיר צוגלייכן תרומה צו פסח, צו וועלכע זאכן דארף איך עס צוגלייכן? צו דיע זאכן וואס עס שטייען בפירוש ביי דעם פסח.

מ דער פסח אליין ממעשר גמרינן דעריבער איז דאך די סברא צו זאגן אז די גזירה שוה זאל זיין אויף ערלה. פרעגט יעצט די גמרא, אויב איז דאס דו האסט א גזירה שוה וואס דו זאגסט אז לגבי דעם דין מילה איז גלייך, תרומה צו פסח, ס'דא א דין ביי דעם קרבן פסח אז אויב איינער האט נישט מל געווען זיין זון, איינער האט נישט מל געווען דער אדון זיין קנעכט, טארן זיי נישט עסן דעם קרבן פסח. און אויב אזוי, מה פסח אזוי ווי ביי קרבן פסח, מילת זכריו ועבדיו, אז דער טאטע האט נישט מל געווען זיין קינד, צי דער אדון האט נישט מל געווען זיין קינד, זיין קנעכט, איז דער דין מעכבת, קען דער טאטע צי דער אדון נישט עסן דעם קרבן פסח, אף תרומה, לאמיר זאגן די זעלבע זאך ביי תרומה, מילת זכריו ועבדיו, אז אויב ער האט נישט מל געווען זיין זון, ער האט נישט מל געווען דער אדון זיין קנעכט מעכבת זאל צוריק האלטן פון דער זעלבער גזירה שוה זאל איך עס אפלערנען, ענטפערט די גמרא, אמר קרא שטייט אין פסוק ביי דעם קרבן פסח, ומלתה אותו, ווען דו וועסט מל זיין דעם קינד צו דעם דעם דעם דעם קנעכט אז יאכל בו, דעמאלט קען דער טאטע אדער דער אדון עסן דעם קרבן פסח, איז דער בו איבריג, ס'האט געדארפן שטיין ומלתה אותו אז יאכל. זאג מיר אזוי, בו, נאר דא איז דער דין, אז מילת זכריו ועבדיו מעכבת בו מלאכול בפסח, נאר ביי פסח האלט עס צוריק, ואין מילת זכריו ועבדיו מעכבת בתרומה. פרעגט די גמרא, אי הכי, אז דו זאגסט איך האב א לימוד פון א פסוק פון דעם בו אז די זאך וואס האלט צוריק ביי פסח, אבער ערגעץ אנדערש ביי תרומה האלט נישט צוריק, אימא זאג אזוי, כל ערל לא יאכל בו, דארט שטייט דאך אויכעט א בו, טייטש אזוי, יעדער ערל טאר נישט עסן בו, אין דעם פסח טאר ער נישט עסן, בו אינו אוכל אין פסח טאר ער נישט, אבל אוכל הוא בתרומה, ער עסט תרומה, זאגט די גמרא כ'קען דאס נישט זאגן, הא כתיב תושב ושכיר, כ'האב דאך א גזירה שווה, תושב ושכיר, ער זאל נישט עסן. פרעגט די גמרא ומה ראית, וואס זעסטו אזוי האט צו זאגן? לאמער זאגן אזוי, אז דער תושב ושכיר גייט מיר זאגן אז מילת בניו ועבדיו איז אים מעכב צו עסן די קרבן פסח, איז דאך די זעלבע זאך איז דאס מעכב בתרומה, און דער בו קומט מיר זאגן אז א ערל טאר טאקע נישט עסן קיין פסח, אבער תרומה מעג ער יא עסן. איי וועט איר פרעגן ווי לייגט זיך אזא זאך צו זאגן אויפן געדאנק, הער צו, ער אליין איז נישט געמל'עט, זאל ער מעגן עסן דעם קרבן פסח, און מילת בניו ועבדיו זאל אים מעכב זיין, ס'איז נישט קיין קשיא. פון וועלכן ערל רעדן מיר דאך דא? מיר רעדן דאך אזאן ערל שמתו אחיו מחמת מילה, איז ער דאך א אונס, ער איז א אונס ער קען זיך נישט מל זיין, זאל ער עסן תרומה, אבער בניו ועבדיו וואס ער האט די ברירה זיי מל זיין, דארט איז דאך נישט קיין שום אונס, דאס זאל מעכב זיין, אזוי איז געווען די הוה אמינא פון גמרא. ענטפערט די גמרא, מסתברא דער שכל זאגט, דו גייסט דאך מיר זאגן אז איך זאל זאגן אז ערלות דגופיה זאל נישט מעכב זיין אז ער אליין איז נישט גע'מל'עט זאל ער מעגן עסן, און מילת בניו ועבדיו זאל יא מעכב זיין, ניין, דער שכל זאגט, ערלות דגופיה הוה ליה לרבויי דאס דארף מרבה זיין, שכן מעשה בגופו, ס'פעלט דאך אין אים אליין, און נאך א זאך, וענוש כרת, ס'קומט דאך אים כרת אויב ער איז זיך נישט מל. דאס די צווייטע סברא איז פארקערט, זאגט די גמרא אדרבה, מילת זכריו ועבדיו הוה ליה לרבויי שכן ישנו בכל שעה, יעדע צייט ער געבוירט א קינד דארף ער מל זיין יעדע צייט וואס ער קויפט א עבד, איז דאך דאס האט די חומרא, ענטפערט די גמרא, הנך נפישי, דארטן איז דאך דא צוויי זאכן ביי מילה פון זיין גוף, ווייל ס'איז צוויי זאכן מעשה בגופו און ענוש כרת, אבער דארטן אז מ'איז נישט מל די קינד, קומט נישט אין טאטן קיין כרת, כרת קומט מען נאר אויב מ'איז זיך אליין נישט מל. ואיבעית אימא דו ווילסט דאך זאגן, בלא

פרעגט יעצט די גמרא, השתא דאמרת בו לדרשה דאתא, מיר האבן דאך געזאגט פריער אז דאס וואס שטייט ביי דעם קרבן פסח ומלתה אותו אז יאכל בו, זאגט מען נאר בו מיל נאר דארטן מילת זכריו ועבדיו מעכבת מלאכול ביי פסח, אבער ביי תרומה נישט, זאגסטו דאך אז בו איז א דרשה, ס'איז דאך דא נאך בו'ס ביי דעם קרבן פסח, שטייט דארט כל בן נכר לא יאכל בו, בן נכר מיינט מען א איד וואס איז געווארן נתנכרו מעשיו לאביו שבשמים, א איד רחמנא לצלן וואס איז געווארן א משומד ער דינט עבודה זרה, איז דא א דין ער טאר נישט עסן דעם קרבן פסח, אנדערע טארן אים נישט געבן צו עסן דעם קרבן פסח און ער טאר ניט עסן, מ'וועט אים שמייסן פאר יעדע זאך. למה לי, וואס דארף איך האבן דעם בו? ענטפערט די גמרא, דער בו קומט מיר זאגן, בו המרת דת פוסלת, ביי דעם קרבן פסח טוט פסל'ען המרת דת, אז אויב ס'איז געווארן פרעמד זיינע מעשים לאביו שבשמים, זאגט א פסוק כל בן נכר לא יאכל בו, ואין המרת דת פוסלת במעשר, אבער מעשר שני מעג ער עסן. יעצט כל ערל לא יאכל בו למה לי, שטייט דאך ביי פסח כל ערל לא יאכל בו, ער גייט מיר זאגן בו אינו אוכל, א ערל קען נישט עסן דעם קרבן פסח, אבל אוכל הוא, עס איז אויף אים א חיוב צו עסן, במצה ומרור. מצה מרור ליגט אויף אים א חיוב צו עסן, פארוואס זאל איך נישט טייטשן, זאגט תוספות, כל בן נכר לא יאכל בו אבל אוכל הוא במצה ומרור, זאגט ער דאס איז מיר א פשיטא, ווייל ער פארדרייט זיך א קאפ, ער איז געווארן א בן נכר, האט אים געפטר'ט פון די מצוות, ס'ליגט אויף אים א חיוב ער זאל טון תשובה און ער זאל עסן, און ער זאל עסן מצה מרור און אלע זאכן. און פסח איז דא א קרבן זאגט די תורה זאל ער נישט עסן, האבן מיר דא געהאט וויפיל בו'ס האבן מיר דא געדרשנט? דריי, איין בו וואס עס שטייט ומלתה אותו אז יאכל בו אז מילת זכריו ועבדיו איז נישט מעכב בתרומה, און כל בן נכר אז עס איז נישט מעכב המרת דת במעשר, און כל ערל אז ס'איז וועגן וועלכן וועגן דעם אויך מצה מרור, ס'איז דא נאך א בו. דער ערשטער בו וואס האמער געהאט אין גמרא, תושב כהן ושכיר, וואו שטייט אויך אמאל לא יאכל בו, נו יענער דארטן איז דאך בכלל דער גאנצע פסוק דער תושב כהן ושכיר, נו דאס איז בתרומה, נו דאס וואס שטייט ביי פסח וואס מיר האבן געהאט די מלכא אויס אויך, די פריער האמער געהאט אויך דאך געזאגט אז דער תושב ושכיר איז מער איבריג, און אבער דער בו איז שוין דער בו אויך ווי מען זאגט דער ווייל דאס איז מער איבריג שרייבט מען שוין דער בו אויכעט תוספות רעדט פון דעם. וואס? זאגט די גמרא ואיצטריך למכתב ערל, די תורה דארף מען שרייבן אז א ערל קען נישט עסן קיין קרבן פסח, ואיצטריך למכתב כל בן נכר, אין די תורה דארף מען שרייבן א בן נכר, דער וואס איז געווארן אפגעפרעמדט זיינע מעשים לאביו שבשמים קען נישט עסן קיין קרבן פסח. דאי כתב רחמנא ערל ס'זאל נאר שטיין ערל וואלט איך געזאגט משום דמאיס א מיאוסע זאך ער איז נישט געמל'ט טאר ער נישט עסן קיין קרבן פסח אבל בן נכר דלא מאיס ס'איז דאך נישט דא קיין מיאוסקייט אין זיין קערפער אימא לא וואלט איך נישט אזוי געוויסט וואלט איך געמיינט אז דער איז מעג עסן. ואי כתב רחמנא כל בן נכר וואלט איך געזאגט ער טאר נישט עסן משום דאין לבו לשמים ער צי ער האט ממיר דת געווען דעריבער טאר ער נישט עסן אבל ערל דלבו לשמים אימא לא וואלט איך געוואלט מיינען עס איז נישט אזוי דער דין כ'וואלט געוואלט מיינען ער קען יא עסן דעם קרבן פסח צריכא דארף מען שטיין אז ערל קען נישט עסן יעצט אז איך זאג בו איז א דרשה ממנו ממנו למה לי, אין די תורה ווערט דערמאנט ביי דעם קרבן פסח דריי מאל ממנו, וואס לערן איך אפ פון דעם? לכדרבה אמר רבי יצחק, די דרשה וואס רבה זאגט פאר רבי יצחק'ן. רש"י.